ההוא גברא ס'איז געווען א מענטש דזבין נפשיה ער האט זיך פארקויפט ללודאי דאס איז אזא נאמען וואס איז מענטשן פרעסער אתא לקמיה דרב אמי דער מענטש געקומען צו רב אמי אמר ליה ער האט געזאגט צו רב אמי פירקן לייז מיר אויס כ'בין דאך אין א סכנה סכנת נפשות אמר האט רב אמי געזאגט תנן מיר האבן געלערנט המוכר עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים אז מען פארקויפט זיך אליין מיט די קינדער צו גויים אין פודין אותו טוט מען נישט אויסלייזן פאר ווען מען האט פריער גערעדט אויב ער האט שוין אסאך מאל זיך פארקויפט אבל אבער פודין את הבנים מען טוט אויסלייזן די קינדער לאחר מיתת אביהם נאכדעם וואס דער טאטע שטארבט פארוואס משום קלקולא זאלן זיך נישט אויסמישן צווישן די גויים זאלן זיך נישט אפלערנען פון זייערע מעשים דעמאלט ווען דער טאטע לעבט. האב איך נישט קיין מורא, ווייל דער טאטע וועט זיי היטן זאל נישט ווערן פארגוי'אישט, אבער נאכדעם ווי דער טאטע שטארבט טו איך זיי אויסלייזן. וכל שכן הכא דאיכא קטלא, דא האט דער מענטש איז דאך דא אין א געפאר, דארף איך אים אוודאי אויסלייזן, אזוי האט געזאגט רב אמי. אמרו ליה רבנן לרב אמי האבן די רבנים געזאגט צו רב אמי, האי, דעם זאל מען אויסלייזן, ישראל מומר הוא, דקא חזו ליה מ'זעט אים דקאכיל ער עסט נבילות וטריפות, און אויב ער איז א ישראל מומר האט ער א דין ווי א מין, און דער דין איז ביי זיי יא, און ביי אז מ'זעט זיי טרינקען זיך מורידין אבל לא מעלין. אמר להו האט רב אמי געזאגט ער האט טאקע געגעסן נבילות טריפות, אימא קען דאך זיין לתיאבון הוא דקאכיל, ער איז ער איז ער האט נאר געגעסן לתיאבון, האט עס אמרו ליה האבן זיי געזאגט צו אים והא זמנין אנדערע מאל דאיכא היתירא ואיסורא קמיה, ער האט סיי היתר סיי איסור, ושביק היתירא ואכיל איסורא, און ער לאזט אפ דעם היתר און ער עסט איסור, איז דאך שוין ווי מ'זאגט. א להכעיס'ניק, אמר ליה האט ער געזאגט צום מענטש זיל, גיי, לא קא שבקי לי, מען לאזט מיר נישט, דאפרקינך כ'זאל דיר אויסלייזן. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי, ריש לקיש האט זיך פארקויפט צו די מענטשן פרעסער, תוספות זאגט דאס איז געווען איידער ער האט תשובה געטון, איידער ער איז געווארן א תלמיד חכם, ווייל שפעטער וואלט ער זיך נישט מזלזל געווען, שקל בהדיה.

דעם לעצטן טאג איידער מ'האט אים געדארפן הרג'ענען, אמרו ליה האבן זיי אים געפרעגט מאי ניחא לך וואס ווילסטו? אמר להו האט ער זיי געזאגט בעינא איך וויל אקמטינכו איך זאל אייך בינדן ואותבינכו און אייך אוועק זעצן וכל חד מינייכו און יעדער איינער פון אייך אמחיה וועל איך אים געבן

נפק ואתא איז ארויסגעגאנגען געקומען יתיב ער איז געזיצן קאכיל ושתי ער האט געגעסן און געטרינקען דאס מיינט צו זאגן אז וואס ער האט פארדינט האט ער נישט באהאלטן אויף מארגן באט וואס ער פארדינט האט ער דאס אויסגעגעבן אמרה ליה ברתיה האט די טאכטער צו אים געזאגט לא בעית מידי למזגא עליה. דו דארפסט נישט האבן אויף וואס זאלסט זיך אנלענען אויף וואס זאלסט האבן צו שלאפן, אלעס עסטו און דו טרינקסט. אמר לה האט ער געזאגט צו איר, בתי מיין טאכטער, כריסי מיין בויך כרי, דאס איז מיין מאטראץ. כי נח נפשיה ווען ער איז געשטארבן, שבק האט ער איבערגעלאזט קבא דמוריקא, ער האט איבערגעלאזט זיין פארמעגן איז באשטאנען פון איין קב, פון אזעלכע ירקות, קרא אנפשיה האט ער אויף זיך געליינט ועזבו לאחרים חילם, מען לאזט איבער פאר אנדערע די פארמעגן, רש י. זאגט די משנה, המוכר את שדהו לעובד כוכבים, אז איינער פארקויפט זיין פעלד אין ארץ ישראל צו א גוי, לוקח, מוז ער גיין קויפן ביי אים יעדן יאר פירות, און מביא ממנו ביכורים, און ער ברענגט פון די פעלד ביכורים, מפני תיקון העולם. לאמיר זעהן רשי, הכי גרסינן.

וואס איז דער תיקון? שלא יהא רגיל למכור קרקע בארץ ישראל לעובד כוכבים, אז ער זאל נישט זיין געוואוינט צו פארקויפן א פעלד פון ארץ ישראל צו א גוי. וגם און אויך אם מכר, אויב ער האט שוין פארקויפט, יטריח לחזור אחר לפדות, וועט ער זיך באמיען ער זאל עס אויסלייזן. גמרא, אמר רבה האט רבה געזאגט. אף על פי שאין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, ווען א גוי האט געקויפט א פעלד אין ארץ ישראל איז זיין קנין נישט קיין קנין אז ס'זאל צונעמען די קדושה ס'זאל נישט זיין מחויב פון מעשר, און א איד קויפט ביי אים פירות מוז ער מעשר'ן, שנאמר שטייט אין פסוק כי לי הארץ. לי קדושת הארץ באלאנגט צו מיר, און דער גוי קען דאס נישט מאכן אויס קדושה. אבל אבער יש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל, ס'איז דא א קנין לחפור בה בורות שיחין ומערות, כאטש דא ווי ער גראבט די בורות שיחין ומערות קען מען דאך אויף דעם נישט פארזייען, וואלט איך געוואלט מיינען אז ער זאל עס נישט טארן טאן, פארוואס? ווייל ער איז דאך מפקיע פון מעשרות דורך דאס קען ער. שנאמר שטייט אין פסוק, השמים שמים לשם והארץ נתן לבני אדם, קומט אויס אז רבה האלט אז אין קנין אז ס'איז נישט דא קיין קנין צו א גוי אז ער זאל עס מוציא זיין פון מעשר. ורבי אלעזר אומר, און רבי אלעזר לערנט, אף על פי שיש קנין לעובד כוכבים, כאטש ס'דא א קנין צו א גוי ביי ארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, א גוי ווען ער קויפט א פעלד איז ער מפקיע פון מעשר, אז דער איד וועט קויפן שפעטער פון איהם פירות איז ער פטור פון מעשר אין די פירות, שנאמר, שטייט אין פסוק דגנך ולא דגן עובד כוכבים.

די קדושה זאל ער קענען מוציא זיין אין אין א אין לחפור בה בורות שיחין ומערות דאס זאל ער נישט קענען, זאגט אויף דעם א הסבר במאי קמיפלגי וואס איז די מחלוקת מר סבר דגנך ולא דגן עובד כוכבים רבי אלעזר לערנט דגנך ולא דגן עובד כוכבים אז די תבואה איז געוואקסן ביי א גוי איז עס פטור פון מעשר פארוואס ווייל יש קנין. דער גוי האט א קנין אז ער זאל קענען מוציא זיין פון מעשרות, און מר סבר רבה לערנט דיגונך ולא דיגון עובד כוכבים, וועלכע זאך איז מחייב פון די מעשרות ווען ס'איז געווארן געמאכט די זעלבע מלאכה די לעצטע מלאכה ביי דיע פירות אין דעם, די גמר מלאכה, למשל ווען איינער רייסט אראפ וויין טרויבן, אויב ער רייסט עס אראפ צו עסן. און ווען מ'האט עס אריינגעלייגט אין די באסקעטס ווי מ'האלט צו, איז שוין גמר מלאכה, איז שוין מחויב פון תרומות ומעשר. ווי איז אבער ער האט עס אראפגעריסן צו מאכן וויין, איז אפילו ער האט שוין געמאכט וויין, איז נאך אויך נישט מחויב עס דארף זיין אז מען האט שוין ארויסגענומען די שמרים און מען האט עס שוין ריין געמאכט און אזוי ווייטער. איז דא ביי תבואה רופט ער עס אן מיט דעם לשון דיגונך, אנדערע ערטער ווערט עס אנגערופן מיט דעם לשון מרוח, מרוח איז די טייטש וואס מען טוט מאכן, די וועלט מאכט א טעות, מרוח מיינט מען ניט ווינטשאפלען, מרוח איז פון לשון ממרח, נאכדעם ווי כ'האב עס שוין געווינטשאפלט טו איך מאכן א א קופה, און ממרח מען מאכט די קופה זאל זיין גלייך, זאגט ער דאס מיינט מען צו זאגן דער פסוק אז אויב דער גוי האט געמאכט דעם מרוח, דעמאלט איז עס דעמאלט איז עס פטור, אבער די דאס הייסט אזוי, אויב די תבואה געווען דעם גוי'ס, און דער גוי האט געמאכט דעם גמר מלאכה איז ביי אים געוועזן, איז עס פטור, אפילו ער האט עס געקויפט פון איד מיט שיבולים, ווי וועט אבער זיין אז ס'איז געוואקסן אין דער ערד פון דעם גוי, און דער איד האט עס אפגעקויפט ביי דעם גוי בשבלים, און דער איד האט עס געמאכט דעם גמר איז חייב, ווייל די ערד אין ארץ אין ארץ ישראל קען א גוי נישט מפקיע זיין פון תרומות און מעשרות. רשי. ברוך השם, מסכת גיטין, דף מ"ז עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער דיגון עובד כוכבים. אמר רבה, האט רבה געזאגט, מנא אמינא לה, פון וואנעט ווייס איך די זאך אז אין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, דער גוי איז נישט מוציא פון מעשר, דתנן מיר האבן געלערנט לקט ושכחה ופאה לקט רופט זיך אהן אז מען לאזט איבער איין זאנג אדער צוויי זאנגען אויף איין ארט בשעת'ן שניידן, לקט קאן זיין במכוון מען האט איבערגעלאזט אין די תבואה אויף דער ערד איין זאנג אדער צוויי דריי איז שוין נישט לקט, אדער בשעת נאכן שניידן עס איז אראפגעפאלן

ווייל אין די פרשה פון מעשר שטייט ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, זאגן מיר אז בא הלוי ער זאל קומען נעמען פון דער זאך וואס ער האט נישט קיין חלק ונחלה, אבער אין לקט שכחה ופאה קען ער דאך אויכעט האבן, אויב ער איז א ארעמאן איז דער לוי איז פון דעם דארף מען נישט געבן קיין מעשר. שטייט דארט א דין הלקט והשכחה והפאה של עובד כוכבים חייבים במעשר זענען זיי יא מחויב אין מעשר אלא אם כן הפקיר אויב ער האט מפקיר געווען דעמאלט איז ער פטור ווער איז דער ער? היכי דמי ווער אילימא וועסט וועלן זאגן דישראל די לקט שכחה ופאה איז וואס דער איד האט איבערגעלאזט וליקטינהו עובד כוכבים און ווער האט דאס געקליבן א גוי זאגט מיר דער פסוק זאגט מיר דא די משנה אז חייבין במעשר וועם רעד איך עס צום גוי נאר אויב איינער האט נאכער געקויפט פון דעם גוי דארף ער געבן מעשר. אלא אם כן הפקיר, אזוי איז דאך דארטן געשטאנען, הא מפקרי וקיימי, אויב דאס רעדט זיך אין אזיין פאל, דאס איז דאך שוין הפקר, ווייל יעדע לקט שכחה פאה איז דאך שוין הפקר. אלא לאו, דארף איך טייטשן אזוי, מען מיינט דעובד כוכבים אז א גוי האט איבערגעלאזט לקט שכחה פאה א גוי האט געהאט א פעלד און ער האט איבערגעלאזט ווי א איד וליקטינהו ישראל און דער איד האט עס געקליבן זאגן מיר אזוי א גוי איז נישט מחויב איבערצולאזן לקט שכחה פאה. האט עס נישט דעם דין פון לקט, ער זאגט ער מאכט לקט, דו קאנסט נישט מאכן לקט, הפקר, הפקר קען מען מאכן, זאגן מיר אז אלא איז עס מחוייב במעשר, אלא אם כן הפקיר, אז דער גוי זאגט ס'הפקר, און הפקר איז דאך פטור פון מעשר. טעמא דהפקיר, אויב דער גוי האט עס מפקיר געווען און שטענדיגע הפקר פטור פון מעשר איז דער פטור פון מעשר, הא אבער לא הפקיר אז דער גוי האט נישט מפקיר געווען חייב איז מחויב פון מעשר, זע איך דאך אז א פעלד פון א גוי איז מחויב פון מעשר, פארוואס? ווייל אין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר.

אז לקט שכחה פאה איז דאך סיי ווי הפקר. נהי דמפקרי אדעתא דישראל, כאטש ס'איז הפקר אדעתא דישראל אידן זאלן נעמען אדעתא דעובד כוכבים מי מפקרי, דעריבער אז אויב דער גוי האט גענומען לקט שכחה פאה און נאכער האט עס א איד ביי אים אפגעקויפט איז דארף ער ווען זיין מחויב אין מעשר. תא שמע, זאגט די גמרא דארף פרעגן א קשיא, איך וויל דיר אויפווייזן אז יש קנין דער גוי קען יא מפקיע זיין פון מעשרות, מיר האבן געלערנט ישראל שלקח שדה מעובד כוכבים, א איד האט געקויפט א פעלד פון א גוי עד שלא הביאה שליש, ס'איז נאך נישט געוואקסן קיין שליש פון דעם שיעור וואס דארף וואקסן. ווער האט עס פארזייעט? ווער? דער גוי. ביי דעם גוי איז עס געוואקסן ווינציקער ווי א שליש. ווען די פירות זענען שוין שליש גידולו רופט זיך שוין אן א פירות. וחזר ומכרה לו און נאכער האט עס אים דער איד פארקויפט צו דעם גוי. משהביאה שליש, ווען ס'האט שוין נאכדעם וואס ס'איז געוואקסן א שליש ביי דעם איד, איז דער דין חייבת במעשר, אז אויב דער איד גייט שפעטער קויפן פון דעם גוי פון די פירות און דער איד וועט מאכן מירוח איז חייב במעשר, פארוואס שכבר נתחייבה, ווייל עס האט זיך געוואקסן א שליש ביד ישראל, און דער חיוב פון מעשר איז דאך נאך שליש, ווייזט דאך אויס נתחייבה אין, לא נתחייבה לא, ווייל ס'איז געווארן מחויב, אבער לא נתחייבה לא, אויב ס'איז נישט געווארן מחויב ביי דעם איד און עס וואקסט שפעטער ביי דעם גוי איז עס נישט מחויב, איז דאך א קשיא אויף דיר רבה, דא זעט זיך דאך אז יש קנין אז דער גוי קען מוציא זיין פון מעשרות, ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך בסוריא וקסבר מען האלט כיבוש יחיד דאס וואס מען האט איינגענומען כיבוש דוד אליין אלע אידן זענען דארט נישט געוועזן לא שמיה כיבוש און כאטש מען גיט דארטן מעשרות אבער די מעשרות דארטן איז מדרבנן און דארטן איז יא דא קנין להוציא, זאגט די גמרא תא שמע, איך וועל דיר פרעגן א קשיא אויף דיר רבה, האבן מיר געלערנט ישראל ועובד כוכבים א איד און א גוי שלקחו שדה בשותפות, זיי האבן געקויפט צוזאמען א פעלד שותפות, טבל וחולין מעורבין זה בזה דברי רבי רבי זאגט, די חלק פון דעם גוי איז דאך חולין, די חלק פון דעם גוי איז דאך נישט מחויב אין קיין מעשרות, און די חלק פון דעם איד איז מחויב, און די חלק פון דעם איד איז טבל, טבל איז די טייטש, טב לא, ס'איז נישט גוט, מען דארף אפשידן תרומות און מעשרות, און די חלק פון דעם גוי איז חולין, איז אין יעדן ווייץ, אין יעדן קערנדל איז אויסגעמישט, א חלק איז מחויב און א חלק איז פטור, ממילא וואס איז דא די עצה? איז דא א עצה, ער וועט גיין מעשר'ן פון א אנדער ארט אויף די תבואה טויג נישט, ווייל דא איז דאך דא א טייל וואס איז פטור, וועט עס אויסקומען מן החיוב על הפטור, צו פון דא אויף א אנדער ארט מעשר'ן קען מען אויך נישט, ווייל ס'איז מן הפטור על החיוב, נאר ער מעשר'ט עס מיניה וביה, דאס אליין אינגאנצן דאס וואס איז אויף זיין חלק איז גוט, ער מעשר'ט פון זיין חיוב אויף זיין חיוב, און פון דעם פטור אויף דעם פטור. אזוי לערנט רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, של עובד כוכבים פטור ושל ישראל חייב, ער זאגט יש ברירה, איז דא נאכדעם מען צוטיילט זיך, איז דאס וואס געפינט זיך ביי דעם איד איז טבל גמור, און פון דעם טוט ער מעשר'ן, אפילו אויף א אנדערע און פון אנדערע אויף דעם און פון גוי'ס איז פטור אינגאנצן. דער תנא קמא לערנט אין ברירה אפילו נאכדעם מען צוטיילט זיך, זאג איך אויך איז עס א ספק. עד כאן לא פליגי, ווען איז זייער מחלוקת, אלא דמר סבר יש ברירה, רבי שמעון בן גמליאל האלט יש ברירה, ומר סבר און רבי האלט אין ברירה, אבל דכולי עלמא יש קנין לעכו"ם בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, ווייל ביידע זאגן דאך אז די חלק פון דעם גוי דאס איז חול. ענטפערט די גמרא, הכא נמי דא אויך בסוריא וקסבר מ'האלט, כיבוש יחיד, דאס וואס דוד המלך אליין האט איינגענומען, לא שמיה כיבוש, דאס איז נישט קיין כיבוש. רשי. פריער האט מען געהאט אין גמרא אז רבה האט געזאגט אז אין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, דאס הייסט א גוי האט געקויפט א פעלד אין ארץ ישראל איז אין קנין און נישט קיין קנין אז ס'זאל אוועקגיין די קדושה פון פעלד ס'זאל נישט זיין מחוייב פון מעשר, און אויב א איד האט געקויפט פון דעם גוי פון די פירות דארף ער מעשר'ן. אזוי האט מען פריער געלערנט אין גמרא, אמר רב חייא בר אבין תא שמע, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט ביי אונז אין דער משנה, המוכר שדהו לעובד כוכבים, ווען איינער פארקויפט זיין פעלד צו א גוי אין ארץ ישראל, לוקח ומביא ביכורים, מוז ער גיין יעדן יאר קויפן פון דעם גוי די ביכורים, כאטש ער וועט דארפן באצאלן פאר דעם אסאך געלט, מפני תיקון העולם, כדי א איד זאל נישט פארקויפן זיין פעלד צו א גוי, און אויב ער האט שוין פארקויפט זאל ער זיך באמיען דאס אויך צוריק אפקויפן, ווייל גיין קויפן יעדן יאר די ביכורים וועט דער גוי נעמען אסאך געלט, אזוי שטייט אין דער משנה. ווייזט אויס פון דעם מפני תיקון העולם אין, אז די גאנצע זאך וואס די פעלד איז מחוייב אין ביכורים איז נאר מפני תיקון העולם מדאורייתא לא, לאמיר נאר זעהן, ביכורים איז אנדערש פון תרומת ומעשרות, תרומות ומעשרות איז די טייטש אזוי, אויב איך וויל עסן די פירות, איז דא א דין אז כ'קען נישט עסן די פירות אויב איך גיב נישט קיין תרומות ומעשרות, אבער ביכורים, ביכורים איז א ענין וואס איז א חוב אויף די מענטש, אז אויב ער האט א פעלד דארף ער געבן די ערשטע צייטיגע פירות פון די שבעה מינים, ארויפטראגן ירושלים געבן צום כהן. און אויב איך לערן אין קנין לעובד כוכבים ארויסצונעמען די קדושה, איז לגבי דעם דין קדושה איז נאך די פעלד ברשות ישראל, ס'גלייך ווי דער איד האט געגעבן דעם גוי די פעלד א משכון, און אויב מיר זאגן דאך אז ביכורים איז א מצוה וואס ליגט אויף דעם מענטש, אויב אזוי איז דאך עס א חוב אויף זיין גוף, דארף דאך זיין דער דין אז ווייל די פעלד איז דאך אין זיין רשות לגבי די קדושה, זאל ער מדין תורה דארפן גיין קויפן ביכורים, און אין דער משנה ווייזט אויס אז דער חיוב צו גיין קויפן ביכורים דאס איז נאר מפני תיקון העולם. אמר רב אשי האט רב אשי געענטפערט, שתי תקנות הוו, ס'איז געווען אין דער זאך צוויי תקנות. מעיקרא די ערשטע צייט האט מען זיך געפירט הוו מייתי מדאורייתא, ס'איז נישט געווען קיין תקנה, איינער האט פארקויפט די פעלד צו א גוי, איז דאך דער דין מדין תורה אז דער גוי קען נישט מוציא זיין די קדושה פון די פעלד, און לגבי די קדושה שטייט עס ברשות ישראל המוכר, האט ער געגאנגען און האט געקויפט און געברענגט ביכורים. כיון דחזו די חכמים האבן געזען דקא מקרי מזבני, אידן טוען פארקויפן פעלדער צו גויים, פארוואס? ווייל זיי מיינען זיי טוען מיט דעם נישט קיין שום עבירה, דסברי זיי מיינען בקדושתייהו קיימן, אפילו מען האט עס פארקויפט א גוי ווערט מען נישט געשטראפט אויף דעם, מען זעט דאך אז ס'נאך דא די קדושה אז מען דארף גיין ברענגען ביכורים. תקינו להו האבן די חכמים געמאכט א תקנה, כאטש מדין תורה איז עס מחויב פון ביכורים, דלא ליתו מען זאל נישט ברענגען קיין ביכורים, שב ואל תעשה, ווען ס'איז דא די חכמים קענען פטר'ן א מענטש פון א מצוה, האבן זיי געזאגט ברענג נישט, פארוואס האבן זיי געזאגט מען זאל נישט ברענגען? בכדי אז מען וועט זען אז מען ברענגט נישט קיין ביכורים וועט מען זען אז ס'איז נישט קיין גלייכע זאך צו פארקויפן א פעלד צו א גוי. כיון דחזו נאכער האט מען געזען דמאן דלא סגי ליה דער וואס האט נישט קיין ברירה מזבן טוט עס פארקויפן צו א גוי די פעלד און מיט דעם מאל וואס מען ברענגט נישט קיין ביכורים איז נישט דא קיין שוועריקייטן פאר דעם איד האט ער שוין פארקויפט איז דאך שוין פארקויפט וקא משתקען ביד עובדי כוכבים און עס ווערט פארפאלן אין די האנט פון דעם גוי מ'איז נישט געגאנגען נאכער עס צוריק אויסלייזן. הדר תקינו להו, האט מען נאכער געמאכט א תקנה דליתו, מען האט עס צוריק געשטעלט אויף דין תורה, אז מען זאל דארפן גיין אפקויפן די ביכורים פון דעם גוי, און דער גוי וועט דאך פארלאנגען אסאך געלט, ממילא וועט מען גיין אויסלייזן די פעלד. איתמר מיר האבן געלערנט המוכר שדהו לפירות, איינער פארקויפט זיין פעלד אויף פירות, איז דאך אזוי דעמאלט ווען יובל גייט אהן איז דאך יעדע מכירה פון א פעלד איז דאך נאר געוועזן לפירות, איז געוועזן צוואנציג יאר ביז יובל, איז געווארן פארקויפט אויף פירות אויף צוואנציג יאר, איז געווען פופצן יאר איז געווען אויף פופצן יאר, נאר דא רעדט זיך, דעמאלט ווען יובל גייט נישט אהן, ווען גייט נאכדעם וואס איז געווארן פארטריבן שבט ראובן און שבט גד דורך סנחריב'ן, דעמאלט גייט שוין נישט אהן קיין יובל, ווייל די דין יובל איז דווקא ווען כל יושביה עליה, אזוי איז די שיטה פון רש"י, אז בסוף בית ראשון איז אויך נישט אנגענגען קיין יובל. איז ר' יוחנן אמר, זאגט ר' יוחנן. כאטש ער האט דאך ווי מען זאגט די פעלד געקויפט נאר אויף פירות, מביא וקורא ער ברענגט ביכורים און ער ליינט די פרשה פון ביכורים און ער קען זאגן מראשית פרי אדמה אשר נתתה לי. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט, מביא, ביכורים קען ער ברענגען ואינו קורא, אבער זאגן די פרשה פון ביכורים אז מראשית פרי אדמה אשר נתתה לי, ווייל ער האט דאך נישט קיין ערד, ער האט דאך נאר אין דער זאך פירות, איז די גמרא מפרש זייער סברה. רבי יוחנן אמר מביא וקורא, רבי יוחנן זאגט ער ברענגט ביכורים און ער קען ליינען די פרשה פון ביכורים, קנין פירות, דעם קנין פון די פירות וואס ער האט אין דער קרקע, כקנין הגוף דמי איז גלייך ווי ער האט אין דעם א קנין הגוף ווי דער גוף איז אויך זיינער קען ער זאגן אשר נתתה לי ווייל יעצט איז די ערד זיינע. ריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט מביא ביכורים זאל ער ברענגען ואינו קורא ער קען נישט ליינען ווייל קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי קנין פירות הייסט נישט אז מ'האט א קנין אין דעם גוף, איז די ערד באלאנגט נישט צו אים, קען מען דאך נישט זאגן מראשית פרי אדמה, כ'האב געברענגט פון די ערשטע פרי אדמה אשר נתתה לי. איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש, רבי יוחנן האט געפרעגט א קשיא ריש לקיש'ן, ולביתך. אין דער פרשה פון ביכורים שטייט ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, און וואס דער אייבישטער האט געגעבן צו דעם בית, ביתך מיינט מען צו דער פרוי. מלמד, דער פסוק קומט מיר לערנען, שאדם מביא ביכורי אשתו, א מענטש קען ברענגען די ביכורים פון די פרוי וואס פון די פעלד וואס באלאנגט צו זיין פרוי, וואס דאס איז געוואקסן אין אירע נכסי מלוג, וקורא, און ער קען ליינען. וועלכן קנין האט ער אין די נכסי מלוג? נאר קנין פירות. און דאך שטייט אז ער קען ליינען, זע איך דאך פון דעם אז קנין פירות כקנין הגוף דמי, אמר ליה, האט אים ריש לקיש געענטפערט, שאני התם, דארט איז עפעס אנדערש, דכתיב ולביתך, ווייל די תורה האט מ. טאקע פון דעם אליין, ווען איך זע די תורה האט מיר געדארפן מרבה זיין, אז מען טוט ברענגען ביכורים פון נכסי מלוג און מען ליינט די פרשה, פארוואס טאקע? ווייל קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, וואלט איך געוואלט מיינען אז דארט קען מען נישט ברענגען, זאגט מען די תורה דארט זאל מען יא ברענגען, ואיכא דאמרי, און אנדערע זאגן איתיביה ר' שמעון בן לקיש לר' יוחנן, ריש לקיש האט געפרעגט א קשיא צו ר' יוחנן. נישט ווי כ'האב פריער געזאגט אז ר' יוחנן האט געפרעגט ריש לקיש'ן. נאר ריש לקיש האט געפרעגט רבי יוחנן, ולביתך, אין פסוק שטייט ושמחת בכל הטוב, אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, מלמד, דער פסוק קומט מיר לערנען, שאדם מביא ביכורי אשתו וקורא, אז דער מענטש ברענגט די ביכורים וואס איז געוואקסן אין דעם פעלד פון זיין פרוי, און ער ליינט די פרשה פון ביכורים אין די פעלד,

אבל בעלמא, אבער ערגעץ אנדערש ווי מען האט נאר א קנין פירות, לא, זאל ער נישט ברענגען קיין ביכורים, פארוואס? ווייל קנין פירות וואס מען האט אין דער זאך איז לאו כקנין הגוף דמי, ממילא קען ער נישט זאגן די פרשה פון ביכורים א לויב דעם אייבערשטן, ער האט געברענגט ביכורים מראשית פרי האדמה אשר נתת לי. רבי יוחנן געענטפערט, טעמא דידי נמי מהכא קאמינא, דעם דין וואס איך זאג אז קנין פירות כקנין הגוף דמי, דאס לערן איך אפ טאקע פון דא, ווען איך זעה די תורה זאגט אז אדם מביא ביכורי אשתו וקורא, איז דאך א סימן אז קנין פירות כקנין הגוף דמי. איתיביה, האט ער געפרעגט א קשיא רבי יוחנן. דו רבי יוחנן זאגסט קנין פירות כקנין הגוף דמי, מיר האבן געלערנט היה בא בדרך, דער מאן איז געקומען אויפן וועג, וביכורי אשתו בידו, ער טראגט די ביכורים פון זיין פרוי ער ברענגט זיי ארויף אין ירושלים, ושמע און ער האט געהערט שמתה אשתו אז זיין פרוי איז געשטארבן, יעצט דארט טוט ער דאך איר ירש'ענען, האט ער דאך אויך קונה געווען יעצט די קרקע, מביא וקורא, דעמאלט איז די דין אז ער ברענגט די ביכורים און ער ליינט פון די פרשה פון ביכורים, ווייזט אויס מתה אין ווען ליינט ער די פרשה פון ביכורים? דווקא ער האט שוין קונה געווען דעם גוף קרקע אויכעט. לא מתה לא, לכאורה וואס איז דא די קשיא? תוספות פרעגט וואס איז די קשיא אויף רבי יוחנן, אין דער ברייתא שטייט טאקע אזוי, אבער מיר האבן דאך א פריערדיגע ברייתא ולביתך אז אדם מביא ביכורי אשתו מביא, וועט וואס איז די קשיא וועט רבי יוחנן האלטן ווי יענע ברייתא? דער תוספות זאגט, פארוואס זאל איך מאכן א מחלוקת פון ביידע ברייתות, איך קען איינלערנען אז יענע ברייתא רעדט זיך אויכעט אז אויב מתה אשתו און ער האט שוין גע'ירש'נט די גוף הקרקע אויכעט, אבער אן דעם זאג איך טאקע לאו כקנין הגוף דמי, איי וואס איז דער חידוש, ס'איז דאך מיר א פשיטא, וועלן מיר באלד זען אז ס'איז נישט קיין אזא פשיטא. ענטפערט ר' יוחנן, אין אמת'ן הוא הדין, דאף על גב דלא מתה, אפילו לא מתה אשתו און ער האט נאר א קנין פירות, איז אויך די דין אז וואס? אז ער מביא וקורא. איי אויב אזוי איז דאך א גרעסערע חידוש צו דערציילן בלא מתה, כאטש ער האט נישט קיין קנין הגוף דאך קורא, און מתה איצטריכא ליה, ע דארף מען דערציילן דעם דין ווען זי געשטארבן, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען לגזור משום דרבי יוסי בר חנינא, רבי יוסי בר חנינא זאגט אז עס דער נעמער די ביכורים און דער ברענגער פון די ביכורים דארף זיין דאך איין מענטש, וואלט איך געוואלט מיינען, כאטש דא אויך ס'דאך דאך איין מענטש, אבער ווייל עס איז דאך געווען א שינוי רשות פריער האט ער געהאט אין דעם נאר קנין פירות, און יעצט האט ער קנין הגוף אויכעט, וואלט איך געוואלט מיינען אז מען זאל גוזר זיין און ער זאל נישט קענען ליינען די פרשה פון ביכורים, דארפן מיר דערציילן אפילו מתה וואס ס'איז געווארן א שינוי אין די פירות, פריער האט ער נאר געהאט א קנין פירות, יעצט האט ער א קנין הגוף, דאך טוט מען ליינען די פרשה פון ביכורים, אבער דער זעלבער דין איז לא מתה, טוט מען אויך ליינען די פרשה פון ביכורים. דאמר רב יוסי בר חנינא, רב יוסי בר חנינא האט געזאגט, בצרן, איינער האט אפגעריסן די ביכורים פון זיין פעלד, ושגרן ביד שליח, און ער האט זיי געשיקט אין ירושלים דורך א שליח, ומת שליח בדרך, און דער שליח איז געשטארבן אויפן וועג, מביא ואינו קורא, ברענגט ער, כאטש ער אליין גייט און ער נעמט זיי פון שליח און ער טראגט זיי ארויף, קען ער נישט ליינען די פרשה פון ביכורים. ווי איז דא געוועזן? דער בעל הבית אליין האט זיי אפגעריסן, די לקיחה איז געווען ביי אים, און דער ברענגען איז א טייל פון דעם ברענגען אויך געוועזן דורך אים, דאך קען ער נישט ליינען. שנאמר שטייט אין פסוק ולקחת והבאת. דו זאלסט נעמען די ביכורים, זאלסט ברענגען, זאגן מיר, עד שתהא לקיחה והבאה באחד, אז דער ברענגען, דער אראפנעמען די ביכורים, און דער ברענגען דארף זיין דורך איין מענטש, און דא אויך, עס איז דאך געווען אינמיטן א שליח, דעמאלט קען ער נישט ליינען. וואלט איך געוואלט מיינען די זעלבע זאך ביי מתה אשתו, זאל איך אויכעט אזוי יא מורא האבן? קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז איך זאג מביא וקורא, אבער אין אמת'ן דער זעלבער דין איז א לא מתה אשתו, און ער האט אין די נכסי מלוג נאר א קנין פירות, איז אויך דער דין מביא וקורא, ווייל קנין פירות כקנין הגוף דמי.